שלום וברכה צו א משהו מער נאמבער פֿינף און פֿופֿציק. דער געוועזענער פרעזידענט טראמפ, געוועזענער פרעזידענט און אפשר ווער ווייסט צוקונפטיגער פרעזידענט טראמפ איז זייער אויפגעברויזט וועגן אן איבערפאל וואס די עף בי איי האט די וואך פריער אין די וואך אפגעהאלטן אויף זיינעם א הויז אין פאלם ביעטש פלארידע. איז וואס האט די עף בי איי דארטן געזוכט איז נאכנישט אינגאנצן קלאר, הגם ס'איז ברייט אנגענומען אז ס'האט שייכות מיט אן אנגייענדיגן קעיס קעגן טראמפ, נישט דווקא נאך ממש א קעיס, אבער א טענה, א באשולדיגונג אז ער האט ארויסגעפירט פון ווייסן הויז נאכדעם וואס ער האט פארענדיגט זיין קאדענץ אלס פרעזידענט, האט טראמפ געלאזט ארויספירן פון ווייסן הויז פֿופֿצן שאכטלען מיט דאקומענטן. וואס האבן אנטהאלטן צווישן אנדערע בריוו אויסטוישן צווישן אים און דעם דיקטאטאר פון צפון קאריע. אויך איז דארטן געווען א בריוו פונעם געוועזענעם פרעזידענט אבאמא, און די שאכטל און די דאקומענטן האבן געזאלט, אזוי טענה'ן די וואס טענה'ן אז די שאכטלען האבן געזאלט בלייבן אינעם ווייסן הויז און טראמפ האט נישט געהאט קיין רעכט זיי ארויסצופירן. איז פון וואס רעדט מען דא? וואס איז די פראבלעם? וואס האט טראמפ אנגעבליך חוטא געווען? וואס איז געווען די עוולה וואס האט אנגעבליך געפירט צו די עף בי איי זאל באקומען א געריכטליכן רשות צו גיין איבערפאלן זיין הויז און דורכקוקן וואס דארטן טוט זיך און אוועקנעמען זאכן? א עף בי איי רעיד איז די זאך וואס מ'באציט זיך דא איז א געזעץ. ס'איז דא א געזעץ וואס זאגט אז א פרעזידענט האט נישט קיין רעכט צו צושטערן, אוועקצוווארפן, א סיי וועלכע דאקומענט וואס האט שייכות מיט זיין פרעזידענטשאפט פאר ס'גייט דורך אן איבערזיכט פון א אגענטור וואס הייסט די נעשאנעל ארקייווס ענד רעקארד אדמיניסטרעישאן, די ארקייווס, אזוי ווערן גערופן בקיצור די ארכיוון, וואס זיי דארפן דורכקוקן אלע דאקומענטן און זיי זענען דערנאך מחליט וואס מעג בלייבן, וואס מעג פארעפנטליכט ווערן, און וואס עס דארף בלייבן באהאלטן. איז אין אנדערע ווערטער די החלטה ליגט אויף זיי, און דער פרעזידענט אליין האט נישט קיין רעכט ארויסצוטראגן קיין דאקומענטן ווילאנג ער באקומט נישט קיין באשטעטיגונג פון די ארכיוון. איז די געזעץ איז געמאכט געווארן אין תשל"ח נײַנצן זיבען אַכט, און דעמאלטס האט קאנגרעס דורכגעפירט די געזעץ אז א אז א פרעזידענט מוז פרעזעווירן, מוז האלטן אלע אלע דאקומענטן וואס זענען נוגע, וואס זענען רעלעוואנט, און ווי געזאגט די די החלטה וואס איז יא נוגע, וואס איז יא רעלעוואנט, וואס עס דארף בלייבן און וואס נישט, ליגט אויף די ארקייווס. די געזעץ איז צושטאנד געקומען נאך דעם סקאנדאל מיט פרעזידענט ניקסאן. פרעזידענט ניקסאן איז. ש נישט אימפיעטש געווארן, ער האט רעזיגנירט אין די לעצטע מינוט, דאס איז געווען נאכדעם וואס ער איז פארמישט געווארן אין א ערנסטן סקאנדאל באקאנט אין די געשיכטע אלס די וואטערגעיט סקאנדאל, און אין יענע צייט דעמאלטס האט ניקסאן זיך אפגעזאגט פון איבערגעבן ווייסע הויז רעקארדס, איז אויף דעם ארויף האט קאנגרעס דורכגעפירט א געזעץ אז דער פרעזידענט האט נישט קיין רעכט צו מאכן אזא החלטה וועגן יא איבערגעבן אדער נישט איבערגעבן, וועגן צושטערן און אוועקווארפן דאקומענטן, נאר. די לשון פונעם געזעץ איז אז די יונייטעד סטעיטס, די פאראייניגטע שטאטן, מוז האלטן און בלייבט מיט די גאנצע אייגנטומערשאפט און קאנטראל פון די פרעזידענטשעל פון די פרעזידענטשעל רעקארדס, די פרעזידענטליכע דאקומענטן, און די החלטה ווער ס'איז געשטעלט געווארן אויף דעם איז די נעשאנעל ארכייווס און רעקארד אדמיניסטרעישאן. און זיי לויפן דורך אלע דאקומענטן אלע רעקארדס און זיי האבן זיך זייערע כללים באקומען א סעט פון כללים וואס לויט דעם זענען זיי מחליט וואסערע דאקומענטן מעגן פארעפנטליכט ווערן און וואס ס'דארף בלייבן קלעסיפייד. איינציגסטע אופן וויאזוי א פרעזידענט מעג מעג אוועקווארפן צושטערן א דאקומענט איז נאר נאכדעם וואס ער האט באקומען רשות פון די ארקייווס, פון די ארכיוון, אז ער מעג עס טון. פריער היי יאר האט די ארקייווס געמאלדן אז טראמפ האט ארויסגעטראגן פון ווייסן הויז פופצן שאכטלען אן דעם וואס ער זאל פון זיי האבן באקומען רשות, איז די ארכיוון האט זיך געשטעלט האט זיך געשטעלט אין קאנטאקט מיט טראמפ'ס מענטשן מיט אפאר חדשים צוריק שוין, און פארלאנגט אז טראמפ זאל זיי איבערגעבן די דאקומענטן. און טראמפ האט קאאפערירט, טראמפ האט מסכים געווען, און די ארקייווס האט נאך מיט אפאר חדשים צוריק באקומען די אלע פופצן שאכטלען פון די דאקומענטן, אבער בכל זאת טענה'ן זיי, דאס איז אויך אויפנים די אינפארמעישאן וואס מען ווייסט, אז טראמפ האט לכתחילה באגאנגען א עוולה מיטן ארויספירן די דאקומענטן פון ווייסן הויז, וואס ער האט געזאלט טון איז עס גראד איבערגעבן פאר די עידזשענסי, און זיי זאלן עס איבערקוקן, און זיי זאלן מחליט זיין וואס ער מעג נעמען, וואס עס דארף פארעפנטליכט ווערן און וואס נישט, אבער בכל אופן האט ער זיי נישט געטארט ארויספירן פון ווייסן הויז, ס'איז געדארפט גיין פון דארטן גראד צו זיי, טראמפ, ווי זיי טענה'ן, האט ער זיי אויסגעקרייזט, און ער האט עס גראד אפגעפירט צו זיינס א פריוואטן הויז. דערויף האט די ארקייווס פארלאנגט פון די דזשאסטיס דעפארטמענט צו עפענען אן אויספארשונג, און יעצט איז אנגעקומען די רעד. יעצט איז אנגעקומען די איבערפאל וואס פארשטייט זיך מוז קומען מיט א באשטעטיגונג פון א ריכטער. א באשטעטיגונג פון א ריכטער האט די עף בי איי באקומען ווייל אנדערש וואלטן זיי דעם ווארענט נישט וואלטן זיי דעם סערטש נישט געקענט דורכפירן. אבער צו באקומען אזא ווארענט כדי אז א ריכטער זאל אונטערשרייבן אויף אזא רשות צו געבן דאס רעכט פאר די עף בי איי אריינצוברעכן ביי יענעם אין שטוב און דארטן אנפאנגען נישטערן, דארפן זיי צושטעלן באווייזן אז די פלאץ האט שייכות, קודם דארפן זיי קודם דארפן זיי מסביר זיין וואס די שייכות איז צווישן די פלאץ וואס זיי ווילן אונטערזוכן און און א פארברעכן וואס זאל האבן באגאנגען געווארן, און זיי דארפן אויך זאגן פארן ריכטער אנווייזן פארן ריכטער פונקטליך וואס זיי זוכן דארטן, און אז די באווייזן וואס זיי זוכן זענען די באווייזן אז יענע. חפצים אדער יענע פאפירן געפינען זיך אויפן פלאץ אויף וואס זיי דארפן יעצט א רשות פונעם ריכטער צו גיין אונטערזוכן, די באווייזן דארפן זיין פריש, עס דארף זיין נישט קיין אלטע זאכן, סאו דאס דארף לכאורה נישט האבן געווען צו שווער צו טרעפן, הגם מיר אפילו קענען יעצט אסומען אז דער ריכטער האט נישט קיין אדזשענדע קעגן דעם געוועזענעם פרעזידענט, אז אבער יעצט ווייס מען וואס די טענה איז, די טענה פון די ארקייווס איז אז טראמפ האט נישט געהאט קיין רעכט ארויסצופירן די באקסעס, די דאקומענטן. יעצט ווייסט מען אויכעט אז די דאקומענטן זענען אפגעפירט געווארן צו טראמפ'ס הויז אין פלארידע, די הויז וואס די עף בי איי איז איבערגעפאלן, און ס'איז כפי ערך פריש, ס'איז פריש און ניי, ס'איז אלעס זאכן פון די לעצטע פאר חדשים. למעשה אבער האט די איבערפאל ארויסגערופן א שטארקע רעאקציע, נישט נאר ביי די רעפאבליקאנער, אריינגערעכנט אזעלכע וואס זענען לאו דווקא נאנט און לאו דווקא אויפן זעלבן בלאט מיט פרעזידענט טראמפ, לאו דווקא זיינע נאנטע מענטשן און לאו דווקא זיינע ידידים און פריינט, נאר אפילו געוויסע דעמאקראטן האבן פארלאנגט פון די דזשאסטיס דעפארטמענט, ארויסצוקומען מיט א שטיקל הסבר, זיי דארפן מסביר זיין אויף וואסערן סמך זיי האבן עס געטון, פארוואס, ווייל מען דארף אויך געדענקן אז דאס איז א פרעצעדענטלאזע זאך, קיינמאל פריער אין די היסטאריע פון די פאראייניגטע שטאטן איז נאך אזא זאך נישט געשען, אז די עף בי איי זאל באפאלן דעם הויז פון א געוועזענעם פרעזידענט און אונטערזוכן דאס פלאץ, סאו אויב אזא זאך געשענט דארף מען עפעס זאגן, איז די דזשאסטיס דעפארטמענט האט קיין סאך נישט געזאגט, באמת ממש כמעט גארנישט געזאגט, און די אפילו די עצם נייעס איז אויך געבראכן געווארן פארן לאנד דורך טראמפ אליין, ער האט געמאלדן וועגן דעם, די קיין ערנסטע רעאקציעס פון די וואס זענען פארמישט אין די אונטערנעמונג איז דערווייל נישט געקומען. ס'זענען דא דעמאקראטן וואס זענען פלעין און פשוט באזארגט אז דעס גייט געבן א פוס א בוסט פאר טראמפ, ס'גייט אים געבן א שטופ אין די קומעדיגע רונדע וואלן, ווייל ס'איז נישט קיין סוד אז טראמפ פלאנט צו לויפן פאר פרעזידענט נאכאמאל אין די קומעדיגע פרעזידענטליכע וואלן, און די דעמאקראטן זארגן זיך אז דאס וועט אים געבן א שטופ. ס'זענען דא געוויסע דעמאקראטן וואס האבן אים געוואלט זען לויפן נאכאמאל ווייל זיי זענען איבערצייגט אז ס'קען נאר זיי העלפן געווינען. טאמער טראמפ וועט זיין דער רעפאבליקאנער קאנדידאט האבן זיי מער טשענסעס צו געווינען ווי אויב די רעפאבליקאנער וועלן האבן א מער מעינסטריעם מעסיגן קאנדידאט מיט וועמען אפילו מעסיגע מער צענטריש צענטריסטישע רעפאבליקאנער זענען באקוועם. די ארכייווס טענה'ט אויך, האט אין די פארגאנגענהייט, ס'הייסט מיט אפאר חדשים צוריק האבן זיי שפעקולירט אז ס'דא א. היכי תמצא, ס'דא א מעגליכקייט צו טראכטן אז טראמפ האט נישט נאר אוועקגעפירט די דאקומענטן פון ווייסן הויז, נאר ער האט אויכעט פארניכטעט געוויסע דאקומענטן, און דאס וואלט ווען געווען גאר א גרויסע עוולה. און לגבי די טענה אז ס'איז נאך קיינמאל אזא זאך אין די, ס'איז קיינמאל אין די היסטאריע פון די פאראייניגטע שטאטן אזא זאך נישט געשען אז מ'זאל באפאלן דעם הויז פון א געוועזענעם פרעזידענט,

זאלן זאגן א ווארט, עפעס מסביר זיין צו שטיצן און אז די אמעריקאנער עפנטליכקייט זאל פארשטיין, זאל פארשטיין די סמך אויף וואס זיי האבן דורכגעפירט אזא פרעצעדענטלאזע זאך. אנדערע, פארשטייט זיך טראמפ שטיצערס, ווייזן אן זיי האלטן אז דאס איז א חלק פון א גרעסערן קאמפיין צו דיסקרעדיטירן און אפילו דילעדזשיטעמייזן טראמפ כדי אים צו שטערן פון לויפן נאכאמאל אין די קומעדיגע וואלן. פארשטייט זיך קומען שוין צו מענטשן וואס קריכן אריין אין דעם ריכטער, דער ריכטער וואס האט געגעבן דעם אקעי, וואס האט געגעבן די באשטעטיגונג פאר די עף בי איי דורכצופירן די אונטערזוכונג, אז ער איז אזאנס און ער איז אזעלעכס און ער האט שוין אלטע אדזשענדע קעגן טראמפ און ער האט זיך זיינע חשבונות. דאס געשענט אייביג און קומט אריין, וואלט אריינגעקומען אין יעדן אזא פאל לכאורה, און ס'קען זיין אז ס'איז יא אמת און ס'קען זיין אז ס'איז נישט אמת, אבער וואס איז זיכער אמת, און ווער ס'דערלייגט זיכער אויפן געשעפט איז די אמעריקאנע דזשאסטיס דעפארטמענט, מיינט ס'איז שוין ווייניגער נפקא מינה לגבי דעם, לגבי די נקודה איז ווייניגער נפקא מינה צו די דזשאסטיס דעפארטמענט איז בארעכטיגט געווען מיט דעם אקט אדער נישט, אבער די מציאות איז, דאס איז די פאקט היינט אין אמעריקע, אז די יעדע זאך בעצם ווערט זייער שטארק פאליטיזירט, און יעדע זאך וואס רירט נאר אן די פאליטישע וועלט באקומט גראד צוויי צדדים אויף אהער און אויף אהין. דא האלט מען אז די דזשאסטיס דעפארטמענט ווערט פאליטיזירט אויף אזא הויכן שטאפל, ס'הייסט די וויכטיגסטע פיגורן אין די אמעריקאנער סאסייעטי און די אמעריקאנער פירן און די פירערשאפט עסטעבלישמענט פון אמעריקע האבן וואס צו זאגן אויף אהער און אויף אהין, אריינגערעכנט אזעלכע וואס קריטיקירן די דזשאסטיס דעפארטמענט פון טון עפעס וואס זיי האבן נישט געטארט טון, און אז די עף בי איי נוצט, איבערנוצט, איר מאכט מער ווי זי מעג, צו שטופן די פאליטישע אדזשענדעס פון אנדערע, איז צו ס'איז אמת צו ס'איז נישט אמת איז איין זאך, אבער גאר א אנדערע זאך אז די די די קערפערשאפט וואס דארף צו האלטן ארדענונג אין לאנד, געזעץ און ארדענונג אין לאנד, ווען דאס ווערט דורך א געוויסע פראצענט און פון די באפעלקערונג באטראכט ווי ס'ארבעט קעגן די אינטערעסן און שלא ביושר און קעגן געזעץ, צו א געוויסע חלק פון די באפעלקערונג איז זיכער נישט קיין געזונטע זאך פאר א סאסייעטי. און נאך א זאך איז אויך גאנץ קלאר אז אין די אמעריקאנער געזעלשאפט אליין איז דא שוין גענוג מענטשן לכאן ולכאן, ס'הייסט ס'איז דא מענטשן וואס וועלן קיינמאל נישט זען קיין עוולה אויפן פרעזידענט, אויפן געוועזענעם פרעזידענט, אויף טראמפ און וואס מ'זאל נאר. טוהן וואס מ'זאל נאר האבן געזאגט אז ער האט געטוהן וועלן זיי עס פארענטפערן און טענה'ן אז די וואס קומען אים אטאקירן טוהן עס נאר וועגן פאליטישע חשבונות און די זעלבע זאך איז דא מצד השני, ביי זיינע אויסגעשפראכענע פאנאטישע קעגנערס ביים אנדערן עקסטרעם וועלן לכאורה קיינמאל נישט זעהן אז ער איז יא גערעכט און אז ווען ס'איז דא א טענה קעגן אים א באשולדיגונג וועלן זיי אויך כמעט נישט קענען הערן אדער אפשר בכלל נישט קענען הערן א מעגליכקייט אז ס'איז טאקע א ווי וואס טראמפ רופט א וויטש האנט דאס הייסט אז ס'איז טאקע א חלק פון א קאארדינעיטעד אטאקע, א קאמפיין צו דיסקרעדיטן טראמפ. און די בעסטע זאך וואס מ'קען האפן אין אזא קלימאט איז אז די צוויי עקסטרעמען בלייבן זייער באשיידן אין ציפערן, אז די נומבערס פון די צוויי עקסטרעמען אויף די צוויי זייטן, די ראדיקאלן אויף אהער און אויף אהין, גייען נישט ארויס פון קאנטראל. ברכה און הצלחה, און נאך איין ווארט, א דערמאנונג, די קרן הלוואות וואס איז געגרינדעט געווארן צו העלפן אידן, אינגעלייט וואס זענען אין ביזנעס אדער ווילן אריינגיין אין ביזנעס, קענען באקומען א אינטערעסט פרי לאון אויף גרינגע תנאים צו מצליח זיין, מ'זאל מצליח זיין אין ביזנעס, קענען וואקסן אין ביזנעס, די נאמבער פון די קרן הלוואות איז סעווען טרי טו, טו טו עיט, עיט טרי סעווען פאר, סעווען טרי טו,